לזכות ר' ארי' וזוגתו מרת רייזל שיחיו דבורקין ליום הנישואין שלהם ט' סיוון.
ב' חלקים משיחת אור לערב חג השבועות תשמ ד. וואס אין דעם ספר זמנים וואס התחלתו אין הלכות שבת איז דאס ביום זה, איז דער רמב ם מקדים דעם פסוק נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה. וואס לכאורה וואס איז וואו דא דער קשר דווקא מיט ספר זמנים, ניט מיט די ספרים שלפני, ניט אזוי מיט די ספרים שלפני זה, אדער מיט די ספרים שלאחריו. בנוגע צו די ספרים שלאחריו קען מען נאך לערנען, א פונקט אזוי ווי דער רמב ם פארלאזט זיך אויף די הלכה שכתב לפני זה, אויכעט אין די הלכות וואס ער שרייבט דערנאך אזוי אויכעט איז דאס כולל אויכעט די פסוקים אז וויבאלד דער פסוק האט ער שוין געבראכט האט דאס אויכעט א שייכות דער פסוק צו די כל ההלכות והספרים שלאחרי זה מה שאין כן אבער עס איז דאך דאס נישט בשעת מען האט געלערנט דעם ספר המדע, דער ספר אהבה איז דאך נאך נישט געווען געלערנט דער פסוק פון נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דאס מוז האבן א שייכות מיוחדת צו דעם ספר וואס עס האט נישט בנוגע צו די ספרים שלפני זה. ס'איז נישט נאר לכאורה נישט פארשטאנדיג די שייכות. אדרבה ס'איז גאר דא א סתירה, דער ספר ווערט אנגערופן ספר זמנים, און ווי דער רמב ם האט אליין מבאר געווען בהקדמתו לספר היד, פארוואס ער טיילט אויס פאנאנדער די מצוות מיוחדות דווקא אין דעם ספר, מפני השייכות שביניהם, צווישן, צווישן דעם נאמען מיטן ספר, מיט די מצוות המובארות בספר זה. וואס אין דעם ספר זמנים ווערן מבואר בעיקר ורובו ככולו די מצוות וואס זיי זענען פארבונדן מיט זמן, שהזמן גרמא, הלכות שבת, הלכות ראש השנה, הלכות יום הכיפורים, הלכות סוכות, הלכות פורים, הלכות מגילה, הלכות חנוכה, וואס דאס איז פונקט דער היפך פון נחלתי עדותיך לעולם. נחלתי, דער אפטייטש אז דאס קומט אין אן אופן של ירושה, ירושה איז אויסגעטיילט מכל שאר העניינים, ווי די גמרא זאגט א ירושה אין לה הפסק, ס'קען נישט זיין פארבונדן מיט א זמן גרמא, מתנה יש לה הפסק, ירושה אין לה הפסק. דערנאך איז טייטשט מען דאס אפ נאך מער, אז דאס ווערט גאר א ענין לעולם, גאר א ענין נצחי. וואס דאס איז היפך פון זמנים, שבת איז מער נישט ווי איין טאג אין וואך, זמן הלכות חמץ און מצה איז מער נישט ווי זיבן טעג אדער אכט טעג בחוץ לארץ במשך השנה, ועל דרך זה כאמור די סוכות און לולב און ראש חודש און פורים וחנוכה. און אף על פי כן ברענגט ער אראפ דווקא אט דעם פסוק, וואס לכאורה האט ער זיך דווקא געפאסט אז דאס זאל שטיין אין ספר המדע, וואס דארטן רעדט זיך וועגן מצוות וואס האבן קיין שייכות ניט מיט זמן, ווי דער ספר החינוך ברענגט בהקדמתו אז ס'דא ששה מצוות אז זיי זיינען בכל, בכל מקום ובכל יום ובכל רגע, וואס דאס איז אהבת השם און יראת השם און אמונת השם און אהבת ישראל וכו', די אלע עניינים וואס זיי זיינען דער עיקר אין ספר המדע, כולל אויכעט הלכות תשובה, וואס כל ימיו בתשובה, און דארטן ברענגט עס ניט דער רמב"ם, על דרך זה אין ספר אהבה, וואס דאס איז דאך כולל אהבת השם און אהבת ישראל.

און דעמאלט דארף ער נישט האבן קיין ראיות פון א פסוק אז אין הזמן גרמא, און דאס איז דער פשטות ההלכה אז לידע שיש שם מצוי ראשון איז אין הזמן גרמא, במילא אז דאס אין הזמן גרמא איז דאס לעולם און דאס א נחלה שאין לה הפסק. בשעת ס'קומט אבער צו זמנים און מ'זאגט אז תורת אמת האט אפגעפסק'נט אז שבת איז מער ניט ווי איין טאג אין וואך, און יום פסח איז מער נישט ווי זיבן טאג אין יאר, ועל דרך זה שאר עניינים, די אלע עניינים פון דעם ספר, אדער רובם ככולם, ווערט דער ספר אנגערופן ספר זמנים, דערפאר וואס דאס א ענין פארבונדן מיט זמן, און דער זמן איז גורם צו דער מצוה. האט דא באווארנט דער רמב ם אז נישט מען זאל טראכטן אז דערביי דארף עפעס זיין א שינוי בנוגע צו נצחיות התורה, על כל פנים בנוגע צו דעם קאכן זיך אין דעם לערנען די הלכות, וויבאלד דאס איז פארבונדן נישט מיט יעדער טאג, מער נישט מיט זמנים מיוחדים. הייבט אן גלייך דער רמב ם מיטן ביאור אז מען זאל וויסן זיין אז אויכעט אט די הלכות, די הלכה שלפני זה מאי קמשמע לן, אויכעט אט די הלכות איז דאס א ענין פון נחלתי, ער האט דאס באקומען מן הירושה מורשה קהילת יעקב, אף על פי וואס דאס איז עדותיך, די ענין פון שבת איז אז דאס עדות לכל באי עולם. אז דער עולם איז באשאפן געווארן על ידי הקדוש ברוך הוא, כמבואר בשרש מצוה זו. הלכות פסח איז דאס אן עדות, א זכר ליציאת מצרים, אזוי ווי ס'איז געווען מיט יארן צוריק, דארף מען דערמאנען זיך אויף דערויף ברענגט מען אן עדות, אז מען זאל וויסן זיין אז דאס איז אן עדות אויף יציאת מצרים, ועל דרך זה מיט די מצוות כל המצוות שהזמן גרמא. ביז צו מצוות פורים און מצוות חנוכה, אף על פי כן זאגט דער רמב ם אלס הקדמה, דווקא צו סדר זמנים, צו ספר זמנים איז אז מען זאל וויסן זיין אז ער האט עס בנחלה, קען אבער זיין א נחלה וואס ער האט עס טאקע, דאס געהערט צו אים, ער ניצט דאס אבער מער נישט ביום השביעי, אדער מער נישט בימי הפסח, זאגט דער רמב ם אז ס'איז טאקע עדותיך,

במילא קומט דערפון ארויס אויכעט די השפעה אז דאס וואס ס'זאגט עדות שבת אדער פסח אדער בסוכות הושבתי את בני ישראל אדער הימים האלו נזכרים ונעשים וכיוצא בזה פועל'ט עס דערנאך אויף לעולם אויף כל משך זמן השנה ביז אז דאס פועל'ט אויכעט בנוגע למעשה ווי דערמאנט פריער אז בכל יום איז דער ענין פון זכור את יום השבת, ועל דרך זה מזכירין יציאת מצרים בכל יום, ועל דרך זה דער ענין בסוכות הושבתי, איז שטייט עס בגלוי למען ידעו דורותיכם אלס א מצוות עשה מן התורה בימי הסוכות, מען דארף אבער געדענקען צוזאמען זכר יציאת מצרים, אויכעט די פרטים שבדבר. וואס איינע פון די פרטים איז אז בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. פרעגט זיך אבער די שאלה אין הלכה איז דאך א דבר והיפוכו, מען זאגט אז דאס איז מער ניט ווי אן עדות אויף א זמן קבוע בשנה, מען זאגט אז דאס איז זמנים, ס'איז מער ניט אן ענין שהזמן גרמא, און מיטאמאל זאגט מען אז דאס איז לעולם, איז דער פסוק מפרש.

ער טוט עס טאקע אין א זמן קבוע אדער אין א מקום קבוע, ער טוט עס אבער אלס א זאך וואס דאס ווערט ששון ליבו, און בשעת ס'ווערט ששון ליבו ווערט עס דעמאלט למעלה מן הזמן ווען דאס ווערט ביי אים א פעולה על כל השנה כולה על אחת כמה וכמה על כל השבוע כולו ועל דרך זה בין יום טוב ליום טוב. וואס על פי זה איז מובן אז דווקא מצד דערויף וואס דא רעדט זיך וועגן זמנים, דווקא דא דארף מען האבן די הקדמה פון דעם פסוק, און מען דארף האבן אט דעם פסוק אלס א הקדמה צו דעם גאנצן ספר, כדי מען זאל לערנען די הלכות מיט דעם שטורעם ווי ער לערנט א הלכה וואס ער דארף איר מקיים זיין בכל יום ויום, ובכל רגע מהיום ווי אהבת השם און יראת השם און אמונה בהשם און ידיעה דע את אלוקי אביך, אף על פי וואס ווען וועט ער, ער ווייסט ווען וועט ער דאס מקיים זיין בפועל איז דאס אין זעקס טעג ארום, און אין דערויף באשטייט זיין לימוד אז ער דארף ווארטן זעקס טעג. בשעת אבער ער לערנט דעם ספר זמנים איז דאס נחלתי עדותיך לעולם כי, ווארום דאס איז ששון ליבי המה.